א גוטן ערב שבת קודש, פרשת עקב. כ'הייב אן די וואך דעם שיעור פון זייער א ביטערע פרשה, ס'טוט מורא'דיג וויי פאר יעדן נארמאלן מענטש, און מ'מוז רעדן, מ'קען עס נישט פארהוילן. צו זיין א פירער אין כלל ישראל איז זייער א גוטע זאך, ס'האט אבער א מורא'דיגן חסרון, טאמער דו מאכסט, האסט אסאך מענטשן אונטער דיר, און דו מאכסט איין קליינעם שלעכטן מאוו, קענסטו אויסשמד'ן הונדערטער און טויזנטער מענטשן מיט איינמאל. יעצט די וואס זיי פירן למשל סאטמאר ארגענעזעישן, איך בין נאך נישט זיכער וויפיל זיי גלייבן אינעם אייבערשטן, איים נאט שור אבאוט דיס האול סטארי, האמער געזען רציחה ביי זיי געווען גארנישט, אלע אנדערע עבירות שבתורה איז געווען ביי זיי ביליג, מען האט געקענט טון וואס מען האט געוואלט, די התאחדות הרבנים איז זייער פוסק אויף כשרות, נישט דא איין טראפ כשרות דארטן, מען האט דארטן געקענט טון וואס מען האט געוואלט, כל דאלים גבר, און אזוי זעט אויס דאס גאנצע אידישקייט, גיטין, קידושין, ס'איז אלעס געווען די זעלבע גארביטש. יעצט האט זיך אנגעהויבן א מעשה אז די מדינת ישראל וויל אויסשמד'ן אלע פרומע, זי וויל נישט מער ליידן די פרומע, זיי שטויסן זיך אן מיט די פרייע, כ'האב ענק געזאגט דאס וועט נאר ברענגען צו דעם אז די פרייע נישט אנערקענען מער די פרומע, און עטס וועט האבן גרויסע פראבלעמען מיט אידישקייט, מיט שמירת שבת, מיט גיין אין מיליטער, מיט די אלע זאכן גייען מיר האבן גרויסע צרות. אך וואס, ס'הארט נישט קיינעם, הע, יעדער זאגט קודם כאפ איך אפאר מיליאן דאלער און דאס איבריגע לאז איך פאר יענעם, יעצט, כ'האב געליינט אז. אין די מדינה האט מען שוין באשטעטיגט, דארף עני טיים מינוט ארויסקומען אז די פרומע דארפן אויך גיין אין מיליטער, און די פרומע מיידלעך האבן אויך דארפן גיין אין מיליטער, כ'האב ענק געזאגט, טשעפעטס נישט אז א חייל קומט אין ענקער געגנט, עטס דארפטס ענק פרייען אז עטס זענטס נישט דארט, לאזטס אים לעבן, נאר סאטמאר קאקמער און דארט אין די ירושלימער און די פלג הירושלמי פארשטייט דאך אלעס אנדערש. יעצט איז גרויסע צרות, ליצמאן האט געסטראשעט אויב מען געט אים נישט נאך וועט ער ארויסגיין, הייסט עס אז אין זיבן חדשים דארף ארויסקומען די נייע ווערדיקט צו מ'וועט יא נעמען די מיידלעך אין מיליטער צו נישט, און ליידער איז אזוי אז די מיידלעך הארט היינט נישט צו גיין אין מיליטער, איך האב גערעדט צו אסאך וויזשניצער חברים, זיי זאגן ביי זיי איז א כבוד און א פרייד צו גיין אין מיליטער, אזוי ווייזן זיי זענען א חפצא. זיי זענען עפעס, און אז זיי ווערן געהארגעט ווערן זיי געהארגעט לויט זייער פארשטענדעניש אויף קידוש השם, דעי'ר נאט איווען סאו ווי מען זאגט העזיטענט פראם נאט גאוינג, און דערווייל כאפט מען אריין אביסל שטיפעס אויכעט דארטן, און מען לויפט ארום מיט אביסל בויעס, ליסען טודעי, דאס איז היינט אידישקייט. סאו למעשה איז געקומען זייער זייער אן ערענסטע פראבלעם וואס ס'גייט דא זיין מיט די צוקונפט פון כלל ישראל. למעשה איז אבער אזוי, לאידך גיסא דארף מען טראכטן אז דער עולם האלט ביים גיין אין מיליטער, דער עולם האלט ביי די אלע זאכן, און ס'איז אן ערנסטע פראבלעם. איז למעשה, כ'האב ענק שוין געזאגט, סאטמאר גלייבט אין גארנישט, נישט נאר סאטמאר, אלע חסידישע און אידישע ארגענעזעישאנס, בעלז אויך נישט, זיי גלייבן אין גארנישט, זיי גלייבן נאר אז די פארטיי זאל וואקסן. יעצט, וואס קען סאטמאר טון, צו אלע אנדערע חסידות'ער, אז זיי זאלן מאכן אז די מיידלעך,

סאטמאר פון בני ברק דאס איז רובם ככולם איז עס רב אהרן'ס דרייט יעצט אז זלמן לייב זאל אויך האבן דארטן א פיס אין שוהלן על כל פנים זענען זיי געגאנגען יעצט און זיי האבן גענומען די מיידלעך אויף אן אוטינג ס'איז זומער מען פארט ארום געגאנגען אויף אן אוטינג נישט געפערליך די פראבלעם איז מען איז געגאנגען אין א באסיס צוויי

פרעגט דער טאטע, וואס איז דאס? דאס האב איך דאך קיינמאל נישט געזען, וואס איז דאס? אויף א מיידל פרעגט ער, וואס איז דאס? זאגט דער טאטע, דאס איז א קאטשקע. זאגט ער, טאטע, אפשר קענסטו מיר אויך קויפן אזא קאטשקע? ס'הייסט, א מענטש, דאס איז דער נעיטשער פונעם מענטש, ער וויל א קאטשקע, ער וויל א מיידל, אפילו ער האט זי קיינמאל נישט געזען. קענסט דיר נאך פארשטעלן, כל שכן נאך אז מ'זעט אין א באסיס, גייט אנגעטוען מיט יונעפארעם, די יוניפארמס זאגן א גרויסע זאך אויף א מענטש, יעדער האט אנדערע מינע היטן מיט סטארס מיט אלעם, סאו ווען א מיידל זעהט דאס און זי זעהט אז מיידלעך זענען דארט און נישט אז יונגלעך זענען דארט, ס'איז מיידלעך, מאכט זי א חשבון, וועיט א מינוט, און ווי בין איך? דאנט איי בעלאנג טו בי היער? געדענק אז. מאנסי, האט מען גענומען לעבן מאנסי דארט דא א מיליטערי בעיס, און מען האט גענומען דארטן אה יונגלעך, נישט מיידלעך, יונגלעך, זאלן זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס א מיליטערי בעיס, בקיצור די גאנצע שטאט האט פארפירט, ווי טוט מען אזא זאך? דאס ווייזט מען פאר א יונגל? פאר א בחור? סאו איז די זעלבע דא אויך געשעהן, מען איז געגאנגען און מען האט גענומען מיידלעך, ס'איז מאטש ווארס, האסט גענומען א מיידל? מען זאגט דאך מען טאר נישט גיין אין מיליטער, און זי זעהט ווי גרויס מען קוקט ארויף אויף די. חיילות מיט אלעם, עניוועי, נאר וואס? נארמאל ווען מען טוט אזאלעכע שייגעץ שטיק מאכט מען אזוי אז קיינער זאל נישט וויסן, און ער ווייסט נישט, איז דאך נישט געפערליך, אזוי רעדט מען זיך איין, זאגט אבער די גמרא, וואס הייסט אן עבירה? זאגט די גמרא, טאמער קיינער האט נישט געזעהן, גנבא אפומא. דמחתרתא רחמנא קרי ער שטייט ביי גניבה און ער זאגט רבונו של עולם העלף היי דו טיפש דו דער רבונו של עולם לאזט דאך דאך נישט אז מען זאל גנב'נען וואס איז עס שטייט ער און ער בעט דעם אייבערשטן עניוועי איז למעשה דא געשען א מורא'דיגע זאך מען האט גענומען די מיידלעך דארט זיי האבן צוגעקוקט אלעס דער אייבערשטער האט כאטש געוואלט ס'זאל ארויסקומען וואסערע שקצים זיי זענען ווייל זיי קענען אראפפירן אלע מיידלעך נאך אזא טריפ איך בין זיכער אז ס'איז דא אסאך מיידלעך וואס זיי טראכטן העי וואי נאט פארוואס זאל איך אויך נישט זיין א היראו למעשה קאנטעקט, ס'איז לעבעדיג. איז למעשה האט דער אייבישטער געמאכט אז א מיידל זאל קראנק ווערן אין די מיליטערי בעיס. נו, אז זי ווערט קראנק מוז מען דאך איר גראד געבן הצלה פירסט עיד. איז די סאלדאטן, די היי רענקד סאלדשערס זענען אלע מעדיקס. און ווער האט געגעבן פאר די מיידל די העלפ? א סאלדשער. דאס האט געמאכט א נאך א מורא'דיגע גרעסערע דרייוו א מיידל זאל זעהן, העי וועיט א מינוט, מיי לייף קוד בי ווערי אימפארטענט און ווערי יוזפול. אחוץ שרייען אגאנצן טאג ציונים ימח שמם איז דאך דא נאך עפעס אין לעבן. בקיצור, ס'איז געווען באשריבן אין אלע צייטונגען, איבעראל, מ'האט גענומען קער פון די מיידל. עטס ווייסט וואסערע חילול השם דאס איז? און עטס ווייסט אויכעט וואסערע בלאפעריי דאס איז? עטס טיטשט זיי אז מ'טאר נישט גיין דארטן אויף די אלע פלעצער און מ'טאר נישט און מ'טאר נישט, וויאזוי איז מען געגאנגען דארטן? דאס איז עס, ס'איז סאטמער, קאקמער, יאקמער, באקמער. זאגן וויאזוי ראטה איז געווען ריספאנסיבעל, דער וואס ער שלאגט זיך קעגן זיין לייב האלט מיט אים, ער שלאגט זיך קעגן דעם רב, דער רב איז דא יעצט אויף וויקעישן, איך פארשטיי נישט אז דער רב איז אויף וויקעישן, וויאזוי פרעגט מען אים נישט אן וואס צו טון, און וויאזוי גייט ראטה טון אזא זאך מיט אידישע טעכטער, איך זאג ענק סאקמער קאקמער אז עטס ווארפט נישט ארויס ראטה, קענט עטס ארויף הענגען א ציוניסטישן פאן אויכעט, נישט נאר יום העצמאות נאר א גאנץ יאר אויך. עטס זענטס לאו לייפס, עטס מיינטס עטס פאפטס דעם עולם, עטס האט נאר געפאפט ווילאנג ס'איז געווען די אלטע באטשיס וואס זענען געקומען פון היטלער, די יוגנט פאפט עטס נישט, און טרייטס ענק אויסצולערנען, ענקער קאראפשען איז אלל אווער, און ס'איז ממש א שאנדע וואס איז געשען. און עס קען זיין וועגן דעם שטראפט אונז דער אייבערשטער יעצט, מ'נעמט די קינדער אין מיליטער, ס'גייט זיך חלילה אויסלאזן גארנישט פון כלל ישראל, קען זיין דאס איז וועגן דעם, ווייל די חברי הכנסת די פרומע האבן מסכים געווען, מען האט אפגעצאלט די רבנים געלט, סימן זיי שטימען איין צו אלעם, ס'איז דא אפאר משוגעים, זיי שטייען, זיי שלאגן זיך דארטן ביי די גיוס, אבער די חוק איז שוין דורך, איטס דזשאסט א מעטער אוו האו מאטש לאנגער איט וויל טעיק, זאגט דער אייבישטער אז ס'אינטערעסירט ענק נישט, קיינער האט נישט קיין מסירת נפש, ס'אינטערעסירט מיך אויך נישט. איז יעצט איז דא א גאנצע זאך אז די איי די עף האט געצווינגען רעליגיעזע סאלדאטן וואס זאלן מוזן אויסהערן וועגן. חוקי תאווה און די אלע אנדערע זאכן, און דער וואס האט עס געזאגט איז אן עקטיוויסט פאר חוקי תועבה, און כאטשיג די פרומע האבן קאמפלעינט אז מ'וויל נישט, האט מען זיי געזאגט מען פייפט דיר אן, אונז האבן מיר נאר א פראבלעם דיך אריינצוברענגן דא, איינמאל אז דו ביסט דא ביסטו אונזערס. כ'האב געוואלט צולייגן אפאר וויכטיגע זאכן וואס איז אריינגעקומען יעצט ממש, און ס'איז נישט דא קיין צייט עס ארויפצולייגן באריכות, העל איך עס זאגן בקיצור, און נעקסטע וואך העל איך עס מערטשעם ממשיך זיין. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן. א סאקמער קאקמער האט געשריבן, יעצט אן אפאלעדזשי לעטער פאר דעם וואס מ'האט געטראגן די מיידלעך אין א מיליטערי בעיס זאלסט הערן וויאזוי די סאטמארער זאגן ליגן, זיי זאגן אז מ'האט זיי נישט אריינגעלאזט דורכן פארק נאר מ'האט זיי אריינגעלאזט דורך אן ארמי בעיס און זיי האבן באלד גערופן מ'זאל קומען מיט די באסעס און אויפפיקן פון דא. מ'קען טראכטן אז די מיידל איז שלעכט געווארן ווייל זי'האט געזעהן זי'איז אין אן ארמי בעיס, זי'האט געמיינט מ'גייט זי שוין אריינרוקן אין בעיס. ווייסט אמאל קומט א מיידל אהיים שוואנגער, זי איז געגאנגען אויף א באשאו, קומט אהיים שוואנגער, פרעגט זי דער טאטע מיידעלע וואס האסטו געטון, זאגט זי טאטי כ'האב גארנישט געטון כ'האב נאר גערעדט, זאגט ער ולא ממדבר הרים, פון רעדן ווערט מען נישט שוואנגער, האסט געטון מער פון דעם, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. און ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן אז כ'בין זיכער אז איינער האט באקומען דא אסאך געלט אז מ'זאל נעמען די קינדערלעך אין א מיליטערי בעיס די מיידלעך זיי צו ווייזן וואס דאס איז און האו גוד און עקסיידינג איט איז, איך טראסט נישט סאטמאר גארנישט, דאס איז איין זאך. כ'האב דיר געוואלט זאגן ס'איז אריינגעקומען אז דאסקאלאוויטש, מ'האט אים ארויסגעלאזט, ער איז שוין ווידער געזעסן, מ'האט אים ארויסגעלאזט נאך אפאר חדשים, איז ער געגאנגען אין א מקווה און ער האט אנגעהויבן צו טאטשן זיין פיפיק, און ס'איז געווען דארט א יונגעלע און יענער האט געקוקט, און ס'איז אלעס איז דאך דא אויף ווידיאו היינט מיט אלעם, בקיצור מ'האט אים נאכמאל איינגעשפארט און מ'האט אים צוריקגעפירט גראד אין תפיסה. רבותי, יעצט זעהט עטס ווי שעדליך דאס איז. יעצט ס'איז דא אין פלארידע א שטעטל פאר גוים וואס אלע פעדאפיילס וואוינען דארטן, אבער מען טאר דארט נישט ברענגען קיין קינדער. מענטשן צווישן זיך זאלן טון וואס זיי ווילן. איך האלט אז מען דארף אויך עפענען אזא שטעטל. זיי האבן יעצט געקויפט פאר הונדערט מיליאן דאלאר עפעס נייע עיקרידזש, זאל מען אויך קויפן אזא שטעטל, מען זאל עס ארומנעמען, און קינדער האבן נישט דארט צו. גיין און אונז האמער בעלי תאוות אזאלעכע עפשטיינס מיט אזאלעכע דאסקאלאוויטשלעך מיט אלע זאלן זיי זיך שטופן איינער אין צווייטן יחיאל בראנער און ברוך מרדכי לעבאוויטש נישט וואס איך האלט אז על פי תורה מעג מען נאר אזוי איז עס סא מען האט נישט קיין ברירה ווייל ס'איז צרות נו מען כ'וועל זאגן נאך א זאך ס'איז דא איינער וואס כ'האב ארויפגעלייגט באריכות מוז רעדן בקיצור ער איז א איד וואס ער גייט מיט א ביבער היט מיט א סאמעטענעם מען האט אים אמאל געוואלט נעמען פאר א דיין פון איינע פון די סאטמאר ווייס נישט צו ביי די אהרונים צו ביי די זאלוינים, ער איז א אפיקורס לכל הדעות, ער רעדט צאם אויף רש"י, ער רעדט צאם אויף די ראשונים, ער רעדט צאם אויף וואס דו ווילסט, און זיי זאגן אז מען האט אים געוואלט נעמען פאר א דיין, ס'איז נישט געלונגען, איז ער געווארן אינגאנצן דיפרעסט און ער איז משוגע געווארן, ער איז געווארן אן אפיקורס, עס איז נישט מיינע ביזנעס, רבותי סאיז דא נאך א טעם פארוואס מען טאר נישט אויסהערן די וואטסעפפס, ס'האבן מיך אפגעקאלט צוויי ערנסטע אינגעלייט, נישט אינגעלייט, מיין עידזש, זיי האבן געזאגט אין אלע. אמונה וואס דער רבי האט אונז אריין געלייגט און וואס מיין טאטע האט אריין געלייגט ווערט אינגאנצן פארפאלן און פארגעסן ווייל אונז הערמיר דעם אפיקורס און ער איז א תלמיד חכם אונז זעמער מורא'דיג צובראכן סאו וויל איך ענק זאגן רבותי כ'וועל רעדן דערפון באריכות נעקסטע וואך א פיקטשער האב איך שוין ארויף געשטעלט פון אים און איך האף אז איך וועל וויסן זיין נאמען ביז נעקסטע וואך אויכעט און אזוי זע איך דאך אים נאר אויפן בלאט ער איז אן אפיקורס ער האט שוין אומגעברענגט אפאר היימישע יונגעלייט נישט יונגעלייט נאר מידל עידזשד סאו מען זאל זייער וואטשן. דאס אבער נאר בקיצור, ס'גייט קומען א גאנץ אריכות נעקסטע וואך, כ'קען שוין נישט מער מאריך זיין ווייל די צייט ערלויבט שוין נישט. ס'שטייט לא תעשון כן לשם אלקיך, זאלסט נישט מאכן אזוי. וויאזוי? שטייט נישט וויאזוי, ס'שטייט כן. טייטשן די ספרים א מורא'דיגן טייטש, לא תעשון כן להשם אלקיך, ווען ס'קומט צום ענין עבודת השם זאל איך נישט זאגן אזוי מוז זיין, אזוי וויל איך, איז ס'דא אין די הגדה, פון רבי חזקאל'ע פאנעט, די קארלסבורגער רב, זאגט ער אין די הגדה, למשל א מענטש האט א גוטן מנהג אז ער לערנט אכצן פרקים משניות פאר יעדנס מאל ווען ער שטעלט זיך דאווענען, קומט אן ארעמאן און זאגט, אנטשולדיגט, איך האב נישט חתונה צו מאכן, אפשר קומסטו ארום מיט מיר אין שול דא נאך געלט? זאגט ער, איך קען נישט, איך דארף לערנען מיינע אכצן פרקים משניות. זאגט ער, דער מענטש איז נישט קיין עובד השם בכלל, ער איז אן עובד את עצמו, ער דינט זיך, ער זאל זיין קלאר מיטן אייבערשטן אז ער האט געלערנט זיינע אכצן פרקים, אבער די אנדערע זאכן וואס די תורה פארלאנגט, העלפן ארויס א צווייטן איד צי כדומה, אין דעם איז ער בכלל נישט פארמישט, ס'איז נישט דא קיינער וואס העלפט ארויס. יעצט, כ'האב ווען געוואלט זאגן, אינטערעסאנט, ס'איז דא בחורים וואס זיי ווילן האבן א GED, זיי קומען צו מיר, איך קען נישט נאכיאגן אזויפיל ארבעט וויפיל מען קומט, האב איך ווען געוואלט זאגן, ס'איז דא דא א טשייניז היי סקול אין די לאוער איסט סייד, ס'איז ביי. רידינגטאן סטריט און ס'איז צווישן נארפאלק און סאפאלק, ס'איז אמאל איז דא געווען דא א גרויסע בעיקערי, שטרייטס מצות, היינט האט מען עס אראפגעווארפן און געבויט א ריזיגן בילדינג, עניוועי דא איז דא איינער פון די פירער וואס זיי פירן די פאבליק די פאבליק סקול, ער איז גראדע אזא כינעזער אבער איז א פיינער מענטש, עס איז געווען אין די יו עס נוז ענד ווארלד ריפארט אז אין די לאוער. איסט סייד פרעפרעטארי היי סקול, דאס איז דער סקול דא, זענען געווען צווישן די אמעריקאנער בעסטע היי סקולס וואס איז דא, אין יאר טווענטי פיפטין זענען זיי געווען רענקט נאמבער וואן, און למעשה ער איז זייער שטאלץ מיט דעם, און ער טענה'ט אז די גאנצע זאך וואס אונז האמער א פראבלעם איז ווייל אונז זעמער נישט מחנך קיינעם. מען פראסקעט, מען שלאגט, ער ווייסט ער קען אלע אידישע קראנקהייטן. עניוועי, טאמער איינער איז אינטערעסירט, איך קען נישט יעדן איינעם גיין טוהן וואס מען דארף און ענק ערלעדיגן, איינער בעט איך זאל אים דאס ערלעדיגן, יענץ, זאג איך הער אויס, דאס וואס איך פלעג ערלעדיגן, דאס איז געווען מיט יארן צוריק, היינט האב איך נישט די פיזיקעל צייט, מען דארף מאכן אן אפיס, אזוי ווי עס איז געווען די ארבעטס פארמיטלונג, דארף מען מאכן אזא אפיס, מען דארף ערלעדיגן די אלע הצטרכות'ער פאר די מענטשן, און די געלט קומט פון די גאווערמענט אויכעט, מאכט זיך נישט אזוי, און ווי וועט מען לעבן? עניוועי, די סקול נאמבער איז טו וואן טו פייוו זירא פייוו סיקס טרי סיקס סיקס, אבער ס'איז כדאי מ'זאל אליינס אראפקומען און רעדן צו זיי אז עטס ווילטס האבן GEDs און וואס מ'קען טון. מיט א יאר צוויי צוריק האט ער מיר געזאגט אז ער קען אלעס ערלעדיגן. יעצט ווייס איך שוין נישט, מסביר זיין פארוואס, ווייל איך האלט נישט מיט מיט אלע נידי גרידיס. איך בין היינט אריינגעפאלן אין א מים שאין להם סוף, איך קען נישט ארויסקריכן דערפון. די סעקשול אביוז איז ברוך השם, מ'קען זאגן, איטס אלמאסט אווער וויט, א חוץ איז געווען יעצט עפעס א פאל אין בני ברק, א איד שוין פערציג פינף און פערציג איז געגאנגען טאטשן א קינד, מען האט אים איינגעזעצט, איטס גאנא העפען נאו, די זעלבע דא אויכעט אין ניו יארק, יענקי דאסקאל האט געמיינט ער קען זיין באלעבאס, ער קען נישט זיין באלעבאס, ער גייט גיין זיצן, שעלדאן סילווער האט יעצט געזאגט פאר איינעם ער ווייסט נישט צו ער וועט נאך ארויסגיין לעבעדיגערהייט, איך דאוון דאך דא אין בית מדרש אין ביאליסטאק. כ'האב געזאגט פאר איינעם יעצט דעם זיבן און צוואנציגסטער פון דזשוליי גייט מען אים סענטענסן, איך האלט יעדער זאל קומען און מ'וועט אים זינגען א שיינעם צאתכם לשלום, איך בין אויף אים מורא'דיג ברוגז, מיך באדערט נישט איינער גנב'עט געלט פון די רעגירונג פון דא פון דארט, מען טאר נישט, אבער דאס איז נישט אויף וואס איך בוי מיין גאנצע שיטה. מיין שיטה הקדושה, ישועות משה, איז נישט געבויעט אויף דעם, מיינס איז געבויעט אויף איין זאך, געלט פון קינדער גנב'ען נישט, די קינדער ברויכן דאס האבן, דא האט מען אפגעגנב'עט געלט פון קינדער, שעלדאן סילווער האט באקומען פאר ענד א האף מיליאן דאלערס און האט עס געגנבעט, איך בין אים געגאנגען מסר'ן, איך האב געזאגט די גאווערמענט איך וויל האבן א פראטאקאל וואס ער האט געטון מיטן געלט. איז דעמאלטס האט מען געוואלט שטעלן א מולען קאמישן אזא קאמישן יא, בקיצור ס'האט זיך אויסגעלאזט מ'האט אלעס פארשוויגן באט עווענטשעלי דער אייבערשטער איז דאך א פאטער ער זעהט אז מ'שלאגט, זאגט זיך און מען האט נישט קיין געוועהר קומט ער אריין און ער זאגט אוי השם איש מלחמה השם שמו זיין הייליגע נאמען דאס איז די איש מלחמה און דאס מאכט אלעס אמעריקע רעדט זיך איין זיי האבן גרויסע אטאם באמבעס מיט נייטרעדזשין באמבעס מיט אקסעדזשין באמבעס זיי האבן גארנישט. דער אייבערשטער פירט, לב מלכים ושרים ביד ה'. עניוועי, ווער זאל איך ענק זאגן, רבותי, קיינער דענקט נישט און יעדער קומט אלץ מען גייט, מען גייט צו משה דוד נידריקמאן, משה דוד נידריקמאן האט דיך אין דר'ערד, ער מאכט מיליאנען, ער בויעט זיך הייזער, ער האט געבויעט אין מאנרא א הויז פאר מיליאנען, ער לאכט פון דיר, ער פארקויפט דיך אויך, ס'איז געווען יעצט א גאנצע זאך וועגן פאבליק האוזינג, זאגן זיי משה דוד נידערמאן סעד ווי העוו אינאף פאבליק האוזינג. ווי האמער אונז אינאף פאבליק האוזינג? איך האב אליין געזען א אינגערמאן, איך בין אים געגאנגען עפעס עפעס צו ערלעדיגן פאר אים, ער איז צוויי שטאק אונטער דער ערד וואוינט מען, געדענקט אין טאהש איז צוזאמגעפאלן א בילדינג, מען האט שוין געהאלטן ביים צווייטן שטאק אונטער דער ערד, שיער געהארגעט געווארן ארבייטער. דאס איז א וועג צו וואוינען? יעצט, עטס דארפטס טון איינס פון צוויי זאכן, אדער עטס ווילטס האבן סעלף רעפרעזענטעישן ביי די גאווערמענט, נישט משה דוד נידערמאן, די חיות, די סאטמערע חיות, האבן געזאגט, נחום ראזנבערג קען נישט צוקומען צו דער ניו יארק טיימס, כ'האב געהאט דעם גרעסטן שרייבער האט פאר מיר געשריבן. דער דיסטריקט אטוירני טשארלס היינס האט געזאגט, איף הי העז קאנעקשאנס וויט דעט ניוז ריפארטער, דען איים עפרעיד. וואס הייסט דו קענסט נישט צוקומען? דאס איז אמעריקע, קענסט צוקומען צו וועמען דו ווילסט. עניוועי, איז משה דוד פארפירט אונז און די אלע אנדערע. טובי הקהל פארפירן אונז, די יו דזשעי או מיט די אלע גניבה גזילות פארפירט אונז, זיי געבן ענק אביסל וויין, גרעיפ דזשוס פאר פסח וואס זיי באקומען, און העלפט דערפון פארקויפן זיי אין סטארס, און ממילא זענט אונז זייער עבד כנעני, סא די ערשטע זאך איז אדער יו גאו דיירעקט טו די גאווערמענט, אדער מען דארף טון א זאך וואס איז נאך וויכטיגער, מאוו אוט, נישט קענען דא בלייבן וואוינען, מען באצאלט פאר די. הערצאג'ס וויין האט מען באצאלט, ער האט עס געקויפט פאר צוואַנציק מיליאן, ס'האט געקויפט פאר הונדערט פֿינף און זיבעציק מיליאן פאר דעם שפיצער, מען האט דארט אויפגעבויט פיתום און רעמסס, עטס האלטס עטס קענטס דא עפארדן די עריע? קענטס נישט, כ'וויל ענק אויסלערנען וויאזוי ס'ארבעט, און ס'וואוינען קליינע הייזער אזוי ווי ס'האבן געוואוינט אין וויליאמסבורג. איז די טעקסעס בלייבן נידריג ווייל ס'איז נישט ס'הייסט נישט עפעס א אנגעזעענע זאך טאמער אבער הייבט זיך אן א הויעכע היי רייז בילדינגס ווערט עס זיך א קאמערשל אויכעט די גאווערמענט איך נעם פון יעדן איינוואוינער אזוינפיל און אזוינפיל ממילא זעמער אויף צרות זעמער אויף גרויסע צרות כ'ווייס נישט וואס דא גייט פאר מ'נעמט פון יעדן איינוואוינער ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי וויינען צו מיר זיי האבן שוין נישט צו בא קענען נישט באצאלן ווייל די פופצן יאר עבעיטמענט האט זיך אויסגעלאזט איז אז ער וואוינט נאך און ער האט נישט קיין מארטגעדזש צו צאלן שטופט ער נאך דורך טאמער פארקויפט ער עס פאר איינעם וועט יענער גיין אין דר'ערד איז למעשה וויל איך ענק זאגן יו אוטגרו ווילימסבורג איז שוין געווארן גענוג גרויס מ'גייט פארן ערגעץ אנדערש ווי ווי דו ווילסט. האב ענק שוין געזאגט פלעג אמאל זאגן אז מען זאל פארן וואוינען אויף דיטרויט זיי האבן געגעבן פינף יאר האבן זיי געגעבן זייער ביליג און די גאווערמענט האט ער געגעבן אז דו האסט געקענט גיין אין די באנק און באקומען פינף און צוואנציג טויזענט דאלער אויף פינף יאר צו באצאלן אינטרעסט פרי נאר דו האסט געמוזט אויף דעם אונטערשרייבן אז דו מוזט וואוינען דא כאטש פינף יאר נאר היינט איז שוין געווארן אויסגעדרענגט די גאווערמענט זוכט דיך שוין נישט זיי האבן שוין גענוג און נאך מענטשן וואס האבן אויסגעקויפט די שוואכע געגנטן און דעטס איט. נאכדעם האב איך אנגעהויבן צו זאגן אז מ'זאל גיין אויף קליוולענד, איך בין געווען יעצט אין קליוולענד בודק זיין וואס דארט טוט זיך, למעשה קליוולענד ווערט שוין אויכעט טייער, איז דא דארטן א פלאץ וואס ס'הייסט סאנדאווסקי, איז דא דארטן א פלאץ וואס ס'הייסט לעיק אירי, דארט איז נאך העלפט וויפיל ס'קאסט אין קליוולענד, און ס'איז דער ים, האסט נישט קיין שום פראבלעם, אויב דו'סט דארפן זאגן תשליך דארפסטו נישט ארויסגיין פון דער היים, קענסט זען דעם גאנצן ים אין פראנט פון דיר, איז וויל איך פארשטיין פארוואס זענען מענטשן משוגע? ס'איז דא הייזער אונטער פערציג טויזענט דאלער, קענסט האבן א בריק הויז פון דריי בעדרומס, סאו דו קענסט נישט פועל'ן אז מ'זאל דיר געבן וויליאמסבורג פאר ביליג, וויליאמסבורג איז א טייערע פראפערטי געווארן, עניוועי פיקסט צו די זאך און נעמטס אן עדיוקעישאן און שוין, האב ענק שוין געזאגט פאר תשעה באב, איך האב עס שוין געוויסט ווייל איך באקום עס גראד פון די גאווערמענט, איך האב דארט איינער וואס ס'שיקט מיר אלעס אריין, אבער יעצט איז עס שוין עמטליך האב עס שוין ארויפגעלייגט אויף אלע בלאגס און. למעשה די גאווערמענט האט באשטעטיגט אז מען מוז לערנען מיט די קינדער דאס וואס איך וויל, נישט מאטעמאטיקס, מאטעמאטיקס, מען זאל לערנען פונעם פיפיק, פון די קליטאריס, פונעם לאך פון די מחילה, פון די גראוט אויף די זרע ווי אזוי ס'וואקסט אין די באדי, און די זרע פון די מיידל וואס ס'וואקסט ביי איר, זי האט רויטע זרע, דאס איז די דם נידות, ביקאוז און נישט דאס מיידל איז פארלוירן, דאס יונגל איז פארלוירן, און מען הייבט אן צו רעדן וואס מען טאר נישט און ס'טויג נישט, ענד געס וואט? ס'דורך. האהא עס קומט מיר א מזל טוב, ס'איז אבער נאר א מזל נישט קיין טוב, ס'איז נישט אזוי טוב, ס'איז טאף. די גאווערמענט האט געזאגט אז דו פייטסט, וויל איך ביידע זאכן, איך וויל דאס, און איך וויל אויכעט מען זאל לערנען וועגן די טרענסדזשענדער, וויאזוי א זכר קען זיך אפשניידן דעם פופיק און עס געבן פאר א מיידל, און פארקערט וויאזוי א מיידל קען זיך צוקליפן א פופיק, אלעס איז מוזטו לערנען, אויב לערנען איז אלעס, האב איך זיי געזאגט דו ווילסט עפעס וויסן, איך בין צו דעם אויך מסכים, איך בין מסכים מען זאל אלעס לערנען און מען זאל אלעס וויסן. ווייל איך זע אז אומגעלערנט האבן מיר אונז, עטס ווייסט, אונז האבן מיר איבער צוואנציג יונגלעך און מיידלעך וואס זענען געווארן טרענסדזשענדער פון די היימישסטע משפחות. די עיבי בעיבי לויפט ארום און יור נאט אלאון, עיבי בעיבי לויפט ארום יור נאט אלאון, ליטל דאס שי נאו, אין ארץ ישראל איז שוין דא פינף, אונז האבן מיר פינף אזאלכע. און מ'האמיר דא אין אמעריקע, ס'דא איינער וואס איך הער זאגן אז זי האט געוואלט ווערן זי איז א מיידל און זי האט געוואלט ווערן א יונגל. איך האב געוואלט זיין א שדכן צו געבן עיבי בעיביס פיפיק פאר איר, אבער נישט פאר געלט, ווייל דאס פאר געלט טאר מען נישט. למעשה הער איך זי האט אויסגעהערט מיין האטליין, אזוי האט מיר איינער איבערגעגעבן, און זי האט געהערט דער'ס אלוועיס א וועי בעק, פאר דו האסט געמאכט דעם ברית מילה, פאר דו האסט געשניטן, פאר דו האסט דיך געלעכערט, טו א טובה טריי טו גאו בעק. איז שוין נישט קיין קיין יחוס. ווען נחום ראזנבערג איז ארויסגעקומען אז מען מאלעסטעד קינדער איז ער געווען א יחוס, איז געווען דער איינציגער וואס האט גערעדט דערפון, היינט? הא היינט בין איך שוין אין די בעק סיעט, איך בין אויף די בעק בערנער ווי מען זאגט, איז למעשה איז ער געגאנגען צו א היימיש ווייבל און זי האט אויפגעהערט די באלאני און זי איז צוריק געגאנגען האבן אירע קינדערלעך און לעבן א קאנסטראקטיוו לייף, אמאל פאלט איינעם ביי א שלעכטע מחשבה אבער ער. טעיקס איט עוועי. ביז ווען דו האסט נישט אפגעשניטן דעם פיפיק אדער נאר געקויפט א פיפיק און ארויף גענייט אויף דיר און אלוועיס גאו בעק. די הארמאונס וואס זיי מאכן מען זאל האבן בריסטן דאס קען מען ריווערסן. ס'איז הונדערט פראצענט ריווערסעבל וואס איך זאג אייך האב איך געפרעגט ביי דאקטוירים. און איך בעט דעם עיבי בעיבי שטיין די בהמה וואס האט איר געפעלט אלץ זכר. דו גייסט ארויספישן פון דיין ירך גייסטו ארויספישן בעל שם'סקע אייניקלעך. דו דארפסט האבן אז דו זאלסט ווערן א מיידל? סטאפ די באלאוני. ס'געווען אין ארץ ישראל יעצט אין רחובות מ'האט זי אויפגענומען אבער יעדער לאכט. באמת ווען די דעת הקהל וואלט געווען אז זי איז משוגע וואלט זי עס נישט געטון, זי טוט עס נאר ווייל זי באקומט סופארט מ'לאכט, אבער ווען דו גייסט אהיים און יענער גייט אהיים ביינאכט, יענער וואטעווער הי איז, איז ער א מאן צו א פרוי האט ער די אפעסיט סעקס אריינצושטופן אין, און דו האסט דאס נישט, דו ביסט אויף צרה צרורות. און יו שוד סטרעיטן יור סעלף אוט. און איך זע אז די רעדן העלפט. זיי זאגן ס'דא א היימישע מיידל וואס וויל ווערן א זכר ענד שי געיוו אפ אן איט נאו. ברוך השם זי האט נאכנישט געמאכט ערנסטע טריט. סאו למעשה איך האלט מען דארף עס לערנען. איך זע נישט וואס איז ראנג אז מען לערנט אז ס'איז דא אזא זאך. און אין די זעלבע צייט לערנט מען אז ניינטי פראצענט קאמיטן סועסייד קויז די הארמאנס שפילן. קענסט נישט אריינלייגן אין א זכר הארמאנס פון א נקבה און פארקערט. ס'שפילט אים אין די נערוון. סאו עניוועי האב איך געווינען, ס'איז א מזל אבער ס'איז נישט טאפ, ס'וואלט ווען געווען בעסער ווען מ'דארף ווען נישט לערנען יענץ אבער די גאווערמענט האט מיר געזאגט דו ווילסט מ'זאל לערנען סעקשועל אביוז אין היי סקול און אין עלעמענטרי סקול און ס'זאל זיין אין די בוקס ס'זאל זיין אין די קוריקולעמס ווי גאנא לערן די האול טינג, זאג איך אים ווייסטו וואס ס'ווען ווען בעסער לערן די האול טינג ווי אזוי ווי ס'איז פארגעגאנגען ביז יעצט. מ'גענומען קינדער און געשטופט אין די מחילה, מיידלעך און געשטופט אין די מחילה און זענען עס נאכגעלאפן, שטעל דיר פאר נחום קליין קען ווייטער האבן א קעמפ. ס'איז געווען דער תורה תמימה, ביז אונז האמיר יעצט געפועלט ביי די גבירים אז מיר זאלן צונעמען דעם בילדינג און מיר זאלן באצאלן אפטריט געלט, האט ער געהאט א תלמוד תורה, אלרייט ער האט נישט געהאט קיין פינף זעקס הונדערט קינדער, ער האט געהאט הונדערט קינדער צו רופן, אבער דאס איז א דזשאוק, אונז האמיר נישט קיין שום מין רעספעקט פאר אונזערע קינדער, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיי, אלעס וועט עטס טון אויפשטיין פארטאגס און ביינאכט, וועט ס'קינד וויינען, צו ציינדלען, מעט לויפן מיטן קינד אין שפיטאל, ברענגען מיט קינד, מען מעט אלעס טוהן אויף די וועלט, מעט ווערן א בעל חוב, מעט איבערלאזן א דזשאב, נאר צו ראטעווען דאס קינד, און דא קומט א חזיר און ער האט א ווירשטל, די ווירשטל איז א, בעסיקלי וואט איט איז איז, איז א מעסער, נאר ס'איז נישט געמאכט פון אייזן, ס'איז געמאכט פון פלייש, און ער נעמט דאס קינד און שטופט עס אים אריין אין מויל, און שטופט עס אים אין די מחילה, און ווייסע ווערסע, ער לעקט אויס דאס קינד, ער מעסטערבעיט מיטן קינד. און אלעס איז געווארן מותר, פארוואס? ווייל איך מוז גיין מיטן שוואונג ווייל ס'איז דא א פראבלעם, דאס הייסט שידוכים, shame on you all. יעצט כ'האב ווען געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געהאט א מיטינג, זייער א פאוערפול מיטינג, מיט די DOT, דעפארטמענט אוו טרענספארטעישן, אבער ס'איז נישט DOT, ס'איז OPT, אפיס אוו פיופל טרענספארטעישן, יעצט. מיר זענען דורך געגאנגען זייער אסאך זאכן וועגן די סקול באסעס מיט די דרייווערס, די דרייווערס דארפן גיין איין מאל א יאר צו איין מאל אין צוויי יאר דארפן זיי גיין אויף אזאלעכע טעסטס צו זענען געזונט מיט אלעם, איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וואס אונז האמיר גערעדט איז אז די דרייווערס פארן ווי משוגע קיינער קען זיי נישט אפשטעלן, און זיי האבן געזאגט זיי ווייסן, די דרייווערס אליינס קאמפלעינען אז טאמער איז מען נישט דא א פייטער קען מען דא נישט מצליח זיין, דא מוז מען זיין א ריזיגער פייטער. אויב מען געט דיר פונקט מיט צען מינוט ווייניגער וויפיל דו דארפסט האבן פון איין טריפ צום צווייטן און אזוי ווייטער. שוין, אזוי האט מען זיך דורכגערעדט. יעצט איינע פון די זאכן וואס איך בין געוואויר געווארן, איך האב נישט געוואוסט און ס'איז ארויסגעקומען פון דעם מיטינג איז אז טיטשערס וואס זיי אטענדן, בחורים אדער מיידלעך, אדער קליינע קינדער, יונגלעך אדער מיידלעך, מוזן האבן א ספעשל לייסענס צו דעם מיט א ספעשל עדיוקעישאן. האב איך געזאגט פאר די גאווערמענט איך געב דיר טויזענט דאלער פאר יעדע פרוי וואס זי נעמט קער פון אונזערע קינדער און זי האט א לייסענס. בקיצור זיי טשעקן יעצט אריין אין דעם און טאמער ס'איז אמת אז קיינער האט נישט גייט זיין סאמענסעס איינס נאכן ס'אנדערע. דאס איז טשיילד סעיפטי פארוואס זאלן אונזערע קינדער האבן א סתם אזוי איינעם א פרוי וואס זי ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט יעצט דעיס וואלט אויך נישט געווען די ארגסטע זאך וואס ס'איז דא, ווייל סוף כל סוף העי ביג דיעל האט זי יא לייסענס האט זי נישט לייסענס, דער דרייווער טענה'ט אז זיי זיצן און זאגן א גאנצן טאג אין די בוק די פרעיערס, ס'הייסט אזוי דעי פרוי טוט נאך פארן אייבערשטן א גרויסע טובה אויך, איך לאך אזוי, ס'איז דא איינע פון אונזערע אפגעפארענע קינדער נעבעך וואס האט געדאווענט פארן עמוד מיט א טלית, כ'מיין תפילין אפשר אויך נאר מ'זעט נישט ווייל ס'איז גרויסע האר, האט זי געזאגט ברוך אתה השם אלקינו,

ווען די גמרא ס'איז דא אין די משנה ווען ס'קומט דער זמן פון שחרית און ס'איז דא חברה וואס זענען געקראכן אויף די ביימער אראפצונעמען די פירות איז דער אייבערשטער זאגט מיין קרישמע בין איך מוותר דו זיץ אויפן בוים און מאך ווייטער פרנסה און מאך זיכער אז דו זאגסט קרישמע אויבן אויפן בוים בראש האילן די אייבערשטער האט אסאך זאכן אוועק געקוקט כדי מען זאל קענען אויפשטעלן כלל ישראל, איז למעשה איז געווארן יעצט א מורא'דיגע זאך וואס איז ארויס געקומען, ס'איז ארויס געקומען אז קיינער האט נישט דעם ספעשל פערמיט, און איף יו לייק איט אר נאט, כ'האב פאר ענק איין מעסעדזש, כ'האב ענק אין דרערד, אלע, ווייל עטס האטס מיך אויך געהאט אין דרערד ווען איך האב געוואלט סעיפטי פאר טשילדרען. שוין, יעצט האק מיר, קאק מיר, יאק מיר, באק מיר, שלאגטס ענק. מוסר איז געגאנגען יעצט אין פעדערל קאורט. און ער זאגט אז שמחה פעלדער האט ווייעלעיטעד די לאו. זיי האבן געמיינט אמאל יו אר עיבל טו געט עוועי וויט דואינג עניטינג, היינט גייט עס נישט מער ווייל דער עולם איז אנגעווייטיגט און דארט האט זיך אויפגעשטעלט א גאנצע שטאט פיל מיט מענטשן וואס האבן געזען ענקער פאלשקייט, ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן. מ'האט געזען אז פארן דאלער בוקט עטס ענק, סאו דער עולם איז זיי נישט אינטערעסירט מער, זאגט אויב די רבי מיט זכרונו מיט לברכה דעיר נאט אינטערעסטעד. בקיצור זיי טענה'ן זיי קענען נישט טרעפן קיין דזשאבס, נו אז זיי קענען נישט טרעפן קיין דזשאבס עטס גנב'טס דאך די אלע געלט און עטס האטס נאך פראגרעמס וואס עטס גנב'טס, מען קומט יעצט ארויס מיט אלעם. סאו איז ער ווידער געגאנגען יעצט דער מוסר האט אים גענומען אין פעדערל קאורט. און ער האט אויכעט גענומען ער סו'ט ענק אין די דעפארטמענט אוו עדיוקעישן. סאו שטאטס מען זאל זיך אראפזעצן און זאגן אנטשולדיגט וואס ווילט איר וואס ווילט איר לאמיר זאגן אז לאמיר זאגן כ'וויל נישט זאגן פאר שור אבער לאמיר זאגן אז ס'איז חס ושלום דא חברה וואס זענען שורש פורה ראש ולענה זיי ווילן זייערע קינדער זאלן האבן אן עדיוקעישן לאמיר זאגן אז מען וועט טיילן די חדר מען טוט טיילן ישיבה דער איז נאטינג ראנג מען וועט טיילן די מיידל סקול עס וועט זיין די געלערנטע חברה עס וועט זיין די נישט אזוי געלערנטע חברה מען קען דאך נישט וועגן איינעם זאל יעדער ליידן אזוי שטייט אין פסוק האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף עס איז דא אפאר משוגעים וואס זענען געקומען פון אויסלאנד און זיי האבן געוויסט אז מען דארף אלעס אלעס אלעס אלעס מאכן יא און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א נייע מעשה. אז אונז וויל מיר נישט זיין אזוי פרום, איז דען דער עולם אזוי פרום? זעהן מיר דען נישט וואס ס'גייט פאר אין די גאס? ס'דאך א שרעק וויאזוי אונזערע אינגעלייט פירן זיך אויף. סאו פארוואס פונקט די עדיוקעישן איז די פראבלעם? ווען טראגן אויפן עירוב איז דער פראבלעם? אז מיידלעך זענען פרעגנענט און זיי טראגן בעיביס, דאס האט קיינעם נישט געבאדערט. אז מ'האט אריינגעשטופט דעם פופיק אריין אין יעדנ'ס תחת אריין, אין יעדנ'ס פיסק, און ווייסע ווערסע, אויסגעריבן און אויסגעלעקט, געהאט און געגעבן אביסל דראגס אויכעט, דאס האט קיינעם נישט געבאדערט, איי ס'איז נישט געווען קיין דראגס, קודם איז יא געווען, און נאכדעם זיי פלעגן טון אן אנדערע זאך, זיי פלעגן אנטרינקען די קינדער מיט אביסל ברוינפן, פארשטייסט? סא דאס האט מען אלעס געמעגט, און דאס ערלערנען ענגליש מיט אביסל, כ'ווייס וואס מ'וועט לערנען אויב מ'וועט לערנען, וועט מען לערנען אביסל סייענס, אביסל די אלע זאכן, דאס טאר מען נישט, פארוואס? ווייל כך גזרה חכמתו פון די פאר משוגעים. רבותי סוועט דיר גארנישט העלפן מאכטס זיכער דעט יו סטעפ דאון פראם דיס וואר און אונז גיימער סאלוון ווי מען זאגט פיינערהייט גיימער סאלוון דורך קומען מ'וועט זאגן וואס מען לערנט און וואס מען לערנט נישט ווייל דערווייל פארלירט עטס עניוועי כווייס נישט עטס האט שוין געהערט כהאב עס שוין געזאגט עטס פארלירט וועגן איין קלייניקייט עטס פארלירט וועגן דעם ווייל די גאווערמענט האט שוין אפגעמאכט אז עטס גייטס לערנען אלע זייערע בוקס נישט מער נאר די ביהעיוויערל אוו די באדי, ס'איז יעצט געקומען, ס'איז דורך געגאנגען דאס געזעץ, און במילא זענט עטס פיניש, דעטס איט, סאו וואס שלאגט מען זיך יעצט? דאס וועט ענק אויסלערנען, ווילסט גנב'נען, ווילסט רצח'נען, מיט א לימיט, ס'האט זיך געטוהן אן א לימיט, שטייט דארט אין שיחות חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד, דארף אויך האבן א לימיט. שוין, כ'האב געוואלט זאגן קודם כל אז דער שבת נחמו איז זייער גוט דורך ברוך השם, די רבנים אליינס זענען סורפרייזד, זיי האבן מיר געזאגט אונז זעמיר מורא'דיג סורפרייזד וויפיל דאס רעדן העלפט,

און נישט נחום ראזענבערג וואלט פון דעם קיינער נישט געוויסט, און אזוי ווער ס'הערט אים אויס ווייסט, אונז ווייסט מיר אבאכט צו געבן, ער זאגט אייביג, ווילאנג דו האסט נאך השפעה אויפן קינד איז גוט, טאמער האסטו שוין נישט ביסטו דאך אויך פארפאלן. סאו בקיצור יענער האט געזען אז ס'איז ס'איז יש דברים בגו, הייבט ער אן אבער וואס האט ער געטון מיט וועבערמאן וועבערמאן, זאגט ער וועיט ע מינוט, ווי האסטו אים געזען שטיין אויף די סטענד קעגן וועבערמאן, ס'איז געקומען א מיידל וואס איז געווען זי האט געדארפט האבן אביסל העלפ, האט מען אנגעטראגן אז וועבערמאן וועט איר העלפן. ווי קען וועבערמאן העלפן פאר טראבעל גערלס? ער קען דאך זיך אליין נישט העלפן? ער האט דאך נישט געקענט זיין אייגענעם פיפיק האלטן אינטער זיפער? סאו וואטס גאוינג אן? ער איז אריינגעקומען זעכצן שעה פון אפסטעיט ניו יארק ביז וויליאמסבורג מיט א מיידל? איז געווען אמאל איינער געגאנגען צו א דאקטער? פרעגט אים דער דאקטער, ער האט זיך געוואלט באהאנדלען ווייסט אויף ברעלטער? פרעגט אים דער דאקטער, דו יו דרינק? זאגט ער, נאו. דו יו סמאוק? נאו. דו יו ראן אראונד וויט ווימען? זאגט ער נאו. זאגט ער סא וואט דו יו ניד טו ליוו פורדער פאר? פגר אפ און פארטיג. דאס זעלבע אויך. מען האט גענומען נחמיה וועבערמאן ער זאל גיין פאר טראבעלד גירלס און ער זאל זיי גיין ארויסהעלפן. איך מיין וויאזוי קען ער זיי ארויסהעלפן? ער איז געגאנגען אמאל אין סקול? ער פארשטייט וואס דאס איז צו טראבעלד גירלס צו האנדלען מיט? ווי האט ער געמעגט טון אזא דזשאב? און ווי האט מען דאס צוגעלאזט? סאו בקיצור, דאס איז וואס דא גייט פאר. הערטס אויס קלאר וואס דא גייט פאר. גייט פאר אז מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט. סאו זאגט ער פאר דעם אינגערמאן, ער איז שוין נישט קיין אינגערמאן, שוין מידל עידזש, איף יו דאנט נאו וועיר די טשילדרען אר, סטארט טו לוק אין, קאז יו מייט בי אין פאר ביג ביג סורפרייזעס. שוין, דאס איז עס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז אין באבוב איז געקומען רובאשקין זאגן דרשות, ער גייט ארום איבעראל זאגן דרשות. בעיסיקלי ער איז א פעלאן, ער ער ער איז ער איז א פריזנער און ער האט געהאט. פעלעניס אויף זיך, איך ווייס נישט וואס דער גליק איז און וואס ער פארקויפט אז מען דארף אים נוצן, כ'מיין וואס וויל ער דא מאכן, ער וויל אונז מאכן מער ערליכע אידן, מער אמונה אינעם אייבערשטן? ער איז א לאו-לייף, ער איז א גנב, און חוץ פון דעם ווייס איך נאכנישט ווי כשר ס'איז געווען, עטס מיינטס אזוי ס'איז געווען סתם אזוי אן עונש? כ'האב אים געשריגן מ'טאר נישט צולאזן די שחיטה. כ'בין געווען דארטן ביי איינעם רבי גרין און. ראטשעסטער מינעסאוטע, האט מיך די שוחטים געבעטן איך זאל צופארן דארטן זעהן וואס דארטן טוט זיך, בין איך צוגעפארן, ווייל זיי האבן געוואלט נאר וועגן די מקווה, איך בין נישט קיין שוחט, איז איז האט מען אריינגעקאלט דעם שייגעץ ווייסמאנדל, און ער האט מיך געוואלט פערמישן מען זאל מיך אריינלאזן, האט ווייסמאנדל געזאגט אויפן אינטערקאם, מען הערט עס, געזאגט זאג אים ער זאל אראפגיין פון די פרעמיסעס און אז ער פאלגט נישט גיי רוף שוין די פאליס. סא בקיצור זעהט עטס ווי כשר אלעס איז, אזוי כשר ווי די מקווה אזוי די פלייש, און מענטשן ווילן דאס נישט פארשטיין, יו טרייאינג נאט טו געט די מעסעדזש, דער אייבערשטער מאנט פון אונז כשרות, און מען טשארדזשט פאר דעם גרויס געלט, קיינער העזיטעיט נישט צו באצאלן דריי מאל אזויפיל פארן כשר'ן עסן, סא ער איז געווארן היינט דער היערא, דער ספאוקסמען, שטעל דיר פאר, עניוועי. ס'איז א גרויסער ביזיון. נאכדעם איז דא א קליפ ווי עפעס א גוי א שווארצער זינגט פאר די קינדער און אלע קינדער טאנצן. ווייל דאס איז געווארן פון אונזער חינוך, אונז זעמיר שוין טאקע אאוט אוו אווער מיינד. נאך א מזל אז ס'איז דא די וואטסעפס. אויב זאל דאס נישט זיין וואלט מען נאכנישט געוואוסט ווי ווייט מ'פארט אפ יעדן טאג. איינער שרייבט דא אז סון הי איז גאנא סעי אויף מיר אז די קינדער לייגט מען שלאפן אין בעט ביינאכט ווייל מ'וויל אנכאפן זייער פיפיק. איך האב עס שוין געזאגט מיט פֿינף און צען יאר צוריק, וועגן דעם האט מען דאך געמאכט די אלע תקנות מיט קאונסלערס מיט אלעם, איך ווייס וואס ס'פלעגט פארגיין, ס'דא דא דער וואלנער, כ'וויל שוין נישט רעדן אויף אים ווייל כ'מיין ער האט געהאט א, עפעס האט ער געהאט, אדער א הארץ אטאקע אדער א סטראוק, איך זעה ער וואקט שוין נישט געהעריג אויך נישט, ר' אידל ראזענבערג'ס איידעם, דוד שוואגער, ער פלעגט נעמען קינדער אין וואלד און ער האט געשריגן אויף זיי קודם, די קינד האט זיך דערשראקן, האט ער גענומען דאס קינד, האט אים דארטן אויסמאלעסטעד, אויסגעזויגט, אויסגעריבן, און דעמאלט האט ער אים געזאגט גיי שוין אריין אין בעט. דאס קינד האט זיך געפרייט אז מ'שלאגט אים נישט. דא איז פארגעגאנגען איז דאך אנבעליוועבל. איך האלט איך אינמיטן ארויסגעבן א בוך וועגן דעם. דער עולם וועט נישט גלייבן, נאר יעדער וועט זאגן יא, מי טו, מי טו. יעצט, ס'דא א תושב פון בני ברק ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן און ער געטאטשט דריי קליינע קינדער געטוהן מיט זיי עבירות חמורות יעצט הייסן הייסט ער משה יעקב פישער בקיצור פישער אנטשולדיגט ער איז פֿיר און פֿופֿציק יאר אלט מען האט אים אויפגעפיקט א יאר צוריק דורך די פאליס און היינט האט מען אריינגעברענגט דעם כתב אישום יעצט מען האט אים שוין געברענגט אין קאורט אין יארע צוואַנציק עלף יעצט זעמיר צוואַנציק אַכצן, דאס מיינט אז דאס איז געווען זיבן יאר צוריק. מ'האט דעמאלטס געזאגט אז ער האט געטאטשט תלמידים פון ישיבה פון דרײַצן ביז זעכצן יאר, איז האט מען אים געוואלט געבן פֿיר יאר תפיסה, אבער דער דזשאדזש האט געזאגט אז אזוי ווי ס'איז זייער אן אלטע עבירה, און ער האט געטענה'ט, ער ווייסט נישט וואס מ'וויל פון אים, ער איז נישט געווארן א חזיר פון זיך אליינס, נאר ער איז דאך א בני ברק'ער. און דא איז דאך פעדעפיליע געווען מותר אלע יארן, מילא האט מען מיט אים אויכעט געטוהן די אלע מיאוס'ע חזיריי, איז ער נעבעך אינגאנצן צוהארגעט, האט דער דזשאדזש געזאגט אקעי, ווייל דעמאלס ווען מען האט אים אויפגעפיקט איז עס געווען אויף עבירות פון יארן צוריק, האט דער דזשאדזש אים געזאגט אקעי ער לאזט אים גיין, ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך אז ער האט אים געלאזט גיין, ווייל דער עולם האלט דאך אין איין זאגן מען דארף זיי נישט איינזעצן מען דארף זיי נישט איינזעצן, בקיצור אז מען האט אים געלאזט גיין. יעצט איז דורך נאך אפאר יאר וואס האט ער געטוהן? ער האט ווידער געכאפט דריי קינדער, אין מעי טווענטי סעווענטין האט ער געכאפט א פופצן יעריג בחור'ל און א פערצן יעריג בחור'ל און א דרייצן יעריג בחור'ל, יעצט האט אים דזשאדזש געזאגט יעצט געב איך דיר שוין גאנצע זעקס יאר תפיסה פלאס נאך א יאר אויף א תנאי, דאס טייטש אז מען קוקט נאך און מען זעהט צו הי דאזענט מעס אפ עגעין, און שוין, יעצט. דער מענטש למעשה הייסט משה קאנפינסקי קוף וואו נון פיי נון יוד צדיק קוף יוד, ער איז א געווען אמאל א גערער חסיד, ער איז געווען א הומו און מען האט אים פון גער פארטריבן, איז לויפט ער ארום יעצט כאפן קינדער, יעצט וועט איר זעהן אז מען טאר די חברה נישט מוחל זיין, יעצט האט ער שוין אפגעהארגעט נאך דריי קינדער, די דריי קינדער גייען שוין אפהארגענען נאך דריי קינדער.

בקיצור דער איד דאווענט שוין אין דעם זעלבן שול א לאנגע צייט, די צוויי, דער טאטע פון די מיידל מיט דעם וואס האט נעבעך מאנס געווען די מיידל, און ער דאווענט לאנגע שעות ביז מיטאג, און ער האט נישט געהאט וואס צו טון נאר צו גיין טאטשן א מיידל. כ'דענק עס איז געווען ביי אונזער רבי'ן, מען האט געזאגט אז זייער אסאך מענטשן זענען געווארן בעל תשובות פון דעם וואס מען האט איינגענומען די סיקס דעי וואר מיט כותל מיט אלעם, און זיי האבן אנגעהויבן צו לייגן תפילין האט די רבי געברענגט דעם סמ"ק, אז מען דארף האבן א גוף נקי, און ס'איז גארנישט ווערט. עס ברענגט דארט נאך דער רבי אז ס'איז געווען מענטשן וואס פלעגן זיך באהאלטן אין שול דאווענען א גאנצן טאג מען זאל זיי טראסטן, און אז מען האט געדארפט אויפבאהאלטן עפעס א פקדון האט מען עס זיי געגעבן, שפעטער האבן זיי געזאגט להד"ם אז זיי האבן קיינמאל נישט באקומען גארנישט, און שוין. איז למעשה קומט ער אויכעט אריין דא אין קאורט, מען וויל פון אים כאפן א פיקטשער מען זאל אים זעהן מען זאל זיך וויסן צו היטן פון אים. איז האט ער אן אנדערן סיסטעם, ער קען נישט ארויף שלעפן זיין העמד, באהאלט ער זיך אונטערן שוטר, מ'קען מיינען דעם שוטר זעצט מען איין, נעבעך. יעצט דאס איר דאס איז אין ירושלים, דאס איז נישט ערגעץ אין א פרייע געגענט. יעצט איז ער, נאך די חקירות איז ארויס געקומען אז ס'איז דא א פלאץ אין בית מדרש וואס ס'עפעס אזוי באהאלטן, ס'איז עפעס אין א ווינקל, דארט האט ער געוואוינט מיט איר בשעת די טאטע איז געווען אין שול וואטשענדיג און כלומרשטן זיין מיידל און דאווענען. און דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, רבותי, די חזירים זענען א מיליאן מאל קלוגער פון אונז, זיי קענען די ביזנעס אז דו ווייסט אפילו נישט, און למעשה זאלט עטס וויסן, ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל נישט ברענגען קיין קינדער אין שול, און מען זאל נישט פארן אויף אומאן וואומאן, איך טענה צו די אלע חברה וואס זאגן ס'דא איינער אברהם יצחק מערמעלשטיין, ער וואטשט די בחורים וועם ער ברענגט, ווי קען ער וואטשן? ווען ער דארף וואטשן דארף ער דאווענען אין טוילעט, ווייל יעדע מינוט גייט א בחור ארויס, און חזירים וואס זיי פארן דארט אראפ זענען דא געלאר, איך דענק נאך ווען די ערשטע צייט כ'האב געבויעט די מקווה דארטן, ס'איז געווען דארטן די פאר טוילעטס איז געשטאנען חזירים און געוואטשט אויף די קינדער. און זיך געטרייט צו טאטשן, סאו וואס גייסטו מיר פארקויפן א מעשה מיט א בוידעם מיט א געשעפט, איך קען די ביזנעס טרו ענד טרו, ווען אברהם יצחק מערמלשטיין זאל דאווענען אין בית הכסא און ער זאל וואטשן א גאנצע צייט די קינדער הער איך, אבער ער דאווענט דאך אין פארנומענט, און עטס ווייסט ווי ווייט ס'איז ארויסצוגיין ביז צום בית הכסא, עטס האט אן השגה ווי ווייט ס'איז צו גיין, אין די צייט ווי ער גיבט אכטונג אויף די קינדער, און אסאך גייען אהין ביז צו זייער פלאץ ווי זיי שטייען איין, און בית הכסא עס איז אייביג אדער אנגעקאקט אז מען קען זיך נישט אראפזעצן, אדער איז עס ווי מען זאגט פארנומען. איך זאג נאכאמאל דעם עולם, עס קומט יעצט וואו מיין ראש השנה, מען קען מער פועל'ן פון זיצן אינדערהיים מיטן ווייב און אויפן ווייב אפילו עס איז ראש השנה, אויב זי איז נישט קיין נדה פארשטייט זיך, קען מען מער פועל'ן ווי פון דעם גאנצן פארן און קומען און וואס דער רבי האט צוגעזאגט. ר' מעכל דארפמאן, עליו השלום, האט מיר פארציילט אז ס'איז געווען צוויי חסידים פונעם רעבן, פון ר' נחמן, ס'איז געווען ברידער. איינער איז געווען א גרויסער עושר געפארן אויף לייפציג און ס'האט זיך געטון מיט אים. דער אנדערער איז געווען א פשוטער תהלים זאגער און רבי נחמן האט דעם תהלים זאגער זייער שטארק מקרב געווען מער ווי דעם דעם ברודער דעם עושר. און האבן אמאל געפרעגט דעם רעבען פארוואס יענער איז דאך א תלמיד חכם און ער האט געלט האט רבי נחמן גענוצט איין פסוק וואס דאס וויל טעל יו עווריטינג. ובדרך לא היו. ווייסט וואס דאס מיינט? ער האט נישט געפארן אויף לייפציג, ער האט נישט געפארן, ער האט נישט געקומען. ס'איז דא, רבי הערשעלע ספינקער, האט געהאט דא די שטיינמעץ ברידער שטיין וואס זיי האבן אריינגעברענגט די ניטס מיט אלעם. איך בין אמאל געגאנגען זוכן ביי דעם שטיינמעץ א בוקקיפינג דזשאב, נישט יעצט, מיט דרייסיג פערציג יאר צוריק, האט ער מיר דערציילט אז רבי הערשעלע האט אים געזאגט ער קען אריינברענגען, פון דזשעפען פלעגט ער אריינברענגען גודס, ווייל דעמאלטס איז געווען א קוואוטע אז פון דזשעפען איז נישט געווען קיין טעקס. אמעריקע האט זיך געוואלט איבערבעטן מיט דזשעפען, האט אים רבי הערשעלע געזאגט ער זאל קיינמאל נישט פארן אויף אויסלאנד, דעטס איט, ס'איז דא בראוקערס וואס פאר אפאר פראצענט ערלעדיגן זיי אלעס. נאר דא איז געווען נאך אביסל אנדערש, ער האט געהאט אן עלטערן ברודער צו א יונגערן ברודער וואס יענער איז יא געפארן, און שוין, ר' מענדל איז געווען די חסידישער איד און יענער איז געווען א מאדערענער. איז למעשה וויל איך ענק זאגן ובדרך לא היו איז א מורא'דיגע מוסר השכל. יעצט זאל מיר גיין ווייטער. יעצט האלט איך אין איין זאגען אז די חזירים זענען אזוי קלוג ווען אונז נישט זאל מען האבען איין פראצענט פון זייער חכמה וואלט מען דאך געקענט מיט זיך מיט זיי שלאגען אזוי יעדען טאג א נייע זאך איז דא אזוי ס'איז דא דרײַ שוועסטערלעך אין די צוואנציגערע יאר און זיי זענען זיך געגאנגען מזכיר זיין פאר סאו קאלד א רב מיט א רעבעצען ער האט שוין מיטגעברענגט די רעבעצען דער אמת איז היינט אז ס'איז דא די טרענס דזשענדער דארף מען וויסען ווער ס'איז די רב און ווער ס'איז די רעבעצען אז דו ווילסט גיין צו טיפולים דיך אויסרעדען דארפסטו יעדען אראפציען די הויזען. דארפסט קוקן ווי דו האלטסט מיט אים, ווייל ס'קען זיין ווער ס'זאגט ער איז א רב איז גאר די רעבעצן, און די רעבעצן גאר די רב. עניוועי. בקיצור, און ס'געווען א רב מיט א רעבעצן, זיי האבן געשפילט אז זיי זענען גרויסע בעל מקובלים, זיי קענען העלפן, און די דריי שוועסטערלעך זענען געגאנגען צו זיי, און זיי האבן געוואלט ער זאל זיי העלפן. און דער סוף האט זיך אויסגעוויזן אז דער רב מיט דער רעבעצן זענען געווען צוויי חזירים וואס האבן אפגעטון דאס ארגסטע מיט קינדערלעך. זענען געגאנגען צו די פאליס, זיי האבן דערציילט אז זיי פארקויפן אז זיי קענען העלפן מיט די רעבעצן אינאיינעם, זי איז א שותף, און זענען געפאלן א קרבן פאר זייערע לגיונות, און זענען געקומען צו זיי אין די דירה מ'זאל זיך מטפל זיין מיט זיי, און למעשה האבן זיי געטון וואס מ'טאר נישט, און מ'האט זיי ביידע אויפגעפיקט. יעצט איך זאג עס אזוי באריכות ווייל איך וויל דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין, יעצט ווייס איך שוין וואסערע א סאסייעטי אונז לעבן מיר, עס איז געפערליך און מען דארף זייער וואטשען, דאונט טראסט עניבאדי. יעצט ס'דא נאך א מעשה, א פופצען יעריגער בחור האט פוגע געווען יונגלעך מיט מיידלעך און די עידזשעס איז פון זעקס ביז עלף, ס'איז אזוי אגלי, מ'נעמט אזעלכע קינדערלעך זיי האבן נאך נישט געעפנט די אויגן אפילו, און ער איז פופצן יאר אלט, ער וואוינט אין א חסידישע שיכון אין ירושלים, דערווייל געבן זיי נאכנישט ארויס זיין נאמען, זיי האבן זיך זייער סיסטעם וויאזוי זיי ארבעטן די משטרה, אבער ער איז גאר א פרומער, בקיצור צוויי וואכן צוריק זענען געקומען יונגלעך און מיידלעך און געקאמפלעינט אויף אים און מ'האט אים אויפגעפיקט, און ביי זיי האבן אויך די אלע טעקנאלעדזשיס אזוי ווי אונז האמער, און ס'האט נישט געדויערט מער ווי ביינאכט אינדערפרי האבן זיי שוין געוויסט ווער דער בחור איז און מ'האט אים אויפגעפיקט. יעצט דעם נעקסטן טאג האט די פרקליטות, פרקליטות הייסט אזוי ווי דא די דיסטריקט אטוירני, בקיצור ער האט געזען אז די מצב איז ביטער ווי א גאל, און ער האט געהייסן מ'זאל זיי שוין אויפפיקן ווייל זיי האבן געטוהן די ארגסטע זאך מיט די קינדער וואס מ'טאר נישט טוהן נישט על פי חוק און נישט על פי תורה. יעצט, פאר פיר יאר צוריק איז געווען איינער וואס ער האט אנגעטון מיעסע זאכן מיט א קינד, אבער אמת'דיגע מיעסע זאכן, אונטער איר הויז, דארט ווי זי וואוינט, ווייסט דאך דא אויף עמודים אין די הייזער, בקיצור, און למעשה, די חוקרים האבן אנגעהאלטן, און זיי האבן געהאלטן אין איין חוקר זיין, און חוקר זיין, און חוקר זיין. פאריגע וואך האבן זיי צוגעלייגט נאך כוחות, און די סוף איז געווען אז מען האט געכאפט דעם חזיר, ער איז א חרדי צוויי און דרייסיג יאר פון אשדוד, און מען האט אים פאר'משפט. יעצט זיי זאגן אליין די פאליס האט זיך נישט געגעבן קיין מנוחה די חוקרים אפילו עס האט געדויערט אזויפיל יאר, ווייל מען נעמט נישט א קינד און מען טוט אים רעיפן א מיידעלע פאר נאו גוד ריזען. יעצט, די וועלט רוקט זיך פאראויס, כ'האב געוואלט דער עולם זאל אויסהערן פון זכריה וואלערשטיין, עס איז זייער א אינטערעסאנטע נייעס, איך זאג דאך שוין לאנג אז מען דארף דאס מאכן, ווייל ס'קומען צו מיר צו ראשי ישיבות, זיי זאגן, דו האסט א פראבלעם, דו גייסט מיט זיי לערנען אקאונטינג מיט נאך אזעלכע פאכן, דער בחור האט נישט קיין מחילה, א קאפ האט ער. זיין פראבלעם איז ער האט נישט קיין מכילה, ער קען נישט זיצן, סאו וואס גייסטו אים אויסלערנען אקאונטינג, וואס ביסט משוגע, אים איז א חילוק צו זיצן ביי די אקאונטינג ביכער צו ביי די גמרא, ער קען נישט, און מען טוט אין דעם שוין א לאנגע צייט, מען דיבעיט וואס מען זאל טון, עניוועי יעצט האט זיך אויפגעשטעלט א נייע ארגענעזעישאן, זיי האבן געעפנט א ישיבה אין לעיקוואוד, זיי נעמען אן צוואַנציק בחורים, און זיי גייען מיט זיי שלאפן, מ'וועט וואטשן אויף זיי ביים שלאפן, און מען האט זיי אנגעזאגט נחום ראזענבערג'ס טעארי, עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס. יא געליינט קרישמע נישט געליינט קרישמע איין זאך דאונט עווער עווער טאטש א פרענד האסט אים נישט אנגעכאפט און נאכדעם גייען זיי שלאפן און אינדערפרי שטייען זיי אויף מ'וועט דאווענען מיט זיי מ'וועט לערנען א האלבע שעה צו וויפיל און נאכדעם האט מען גענומען מענטשן וואס די מענטשן למשל עירקאנדישאן מענטשן וועלדערס און צו געבן אזאלעכע ארבעט זאל קענען א גאנצן טאג ארום גיין און זיי זאגן זיי זענען אווערוועלמד ווי ווייט יעדער וויל צוהעלפן. איטס אנבעליוועבל, נאר מען קען נישט נעמען צופיל מיט אמאל, הייבט מען אן מיט אפאר. אין מעסינע ניו יארק איז געווען אמאל אזא ישיבה ווער ס'געדענקט, די בחורים האבן געדארפט מילך זיי האבן געמוזט אליין גיין צום פארעם, זיי האבן אליין געבויט א בילדינג זאל האבן וואו צו שלאפן, און געברענגט איין פראפעשענעל און יעדער האט צוגעהאלפן, דעמאלט האט מען אים געצאלט גרויס געלט ער זאל פארן אויף ארץ ישראל. למעשה איך זאג די גאנצע צייט פארן עולם, נישט יעדער איז מסוגל צו זיצן א גאנצן טאג ביי די גמרא, רבי אהרן כ'האב אים געזאגט ער זאל אריינברענגען א קאלעדזש דארטן אין שיעור ד', זאגט ער דעמאלטס וועט יעדער גיין אין קאלעדזש, און ווילאנג ס'איז דא די בילקע פרעסערס וואס זיי האבן געכאפט ביים דברי יואל בילקעס קען ער עס נישט טון זיי גייען אים הרג'ענען, שוין, יעצט איז שוין דא א נייע זאך, מ'לערנט וועלדינג, עירקאנדישאנינג, די אלע זאכן, עלעקטרישן, מ'מוז דאך אבער האבן אפאר יאר שימוש, געט מען שימוש אומזינסט, יעצט יעצט לאמיך ענק. לאזן הערן פון רבי זכרי' וואלענסטין. גוד איווענינג דיס איז ראביי זכרי' וואלענסטין האו איז עוועריוואן דואינג אבאוט איי דאנט נאו מוסט האב בין אבאוט פייוו סיקס מאנטס אגאו איי גאט אן איי וואס ענגרי נאו וואנס העלפינג די בויס ענד ענד איי גאט אן איי סעד ווער אר יו פיפעל יו נאו וויר דואינג ווי העוו א רענטש וויר דואינג אלל די סטאף פאר די גירלס נאו וואנס העלפינג די בויס די נעקסט דעי איי געט א פאון קאל פרום א באנטש אוו גייס פרום ברוקלין פרום סטעטן איילענד פרום לעיקוואד דעיר לייק וויר גאנא דא איט פאר די בויס עניוועי דעיר אופענינג ישיבה אנבעליוועבל. טרי מאנטס אר פאר מאנטס אגאו ענד דעיר אופענינג ישיבה נאו איטס קאלד דרכי נועם איטס גאנע בי אין איטס גאנע בי אין לעיקוואד איטס נאט פאר קידס דעט אר אף די דרך איטס פאר קידס דעט אר סטראגלינג אין ישיבה ענד ווי דאנט וואנט דעם טו גאו אף די דרך סאו ווי וואנט דעם טו לערן אין די מארנינג באט אין די עפטערנון ווי וואנט דעם טו לערן סאמטינג דעי קען יוז אין דער לייף יו נאו טו טו ווארק ענד טו מעיק מאני וואטעווער איט איז סאו ענד ווי וואנט טו גיוו דעם די מאסט אימפארטענט טינג וויטש איז קאנפידענס סאו דיס איז מאר דיס ישיבה איז פריווענטשען.

פרום עלעל אן פיפטין טו טווענטי בויס סאו איף יור א פערענט אר יור א בוי ענד יו דאנט האוו די זיץ פלייש טו סיט אלל דעי באט יו וואנט טו לערן ענד טרי דעי טרי טיימס א דעי וויט די מנין באט יו וואנט טו לערן רעפרידזשערעישאן ליסען דיז אר ווערי גוד ביזנעסעס ענד דעי אר קלעסי ביזנעסעס ענד יו קען מעיק ווערי נייס מאני ענד די גייס אר גאנע טיטש יו אר טיטשינג יו דזשאסט ביקאז דעי לאוו יו ענד דעי וואנט טו טעיק קעיר אוו יו איי לאוו דיז גייס איים בעהיינד דעם ווערי ווערי מאטש איי דעי העוו סייעתא דשמיא.

כ'האב ברוך השם הנאה, די אלע ברייטע בריטלעך, דער מגן אברהם שרייבט דאך אין הלכות שבת אז מ'טאר נישט גיין מיט די ברייטע בריטלעך וואס זענען ברייטער פון א טפח, איך האלט אז אין די וואכן טאר מען אויך נישט גיין, די האבן אראפגעברענגט כלל ישראל, די אלע ברייטע ביבער היטן מיט די ברייטע בריטלעך זאלן אלע גיין ארויס פון חינוך. האבן אריין געלאזט אזעלכע שקצים. אים האט ער געמוזט אריינעמען ווייל אזוי. און שטערן וואס ער איז געווען א וועלטס גנב האט ער געמוזט אריינעמען ווייל זיין טאטע האט אמאל געגעבן א גט מעושה פאר משה טעראריסט פרידמאן'ס ברודער. פארשטייסט וויאזוי דאס האט זיך געדרייט דא א גאנץ געשעפט. אזא מין אונטערוועלטניק ווי דא איז געווען. ברוך השם ס'נעמט אן ענדע. פארקערט ר' זכריה וואלנסטין איז דער איינציגער וואס ער האט פאר מיידלעך וואס זענען OTDs און אף די דרך מיט דראגס מיט אלעם ער האט א גאנצע קעמפוס פאר זיי. שוין לאנג געזאגט מען דארף דאס מאכן. מען דארף מאכן פאר בחורים אויך. און מען דארף מאכן פריווענשן אז מען זאל נישט גיין אף די דרך, א מיידל האט היינט זיך נישט צו וועם צו באקלאגן, איר טאטע קומט מיט איר וואוינען יעדע נאכט, און שי העז נאובאדי טו טאלק טו, די מאמע מאכט זיך אזוי ווי זי זעהט עס נישט, ווייל זי וויל נישט פארלירן די מאן, סא ברוך השם ס'דארף קומען אמאל א צייט ווען די אלע ברייטע היטלעך וועלן זיין טוילעט פוצערס, ווייל ס'איז נישט מער ווערט ווי דאס. יעצט מען דארף אויכעט אסאך תהלים זאגן אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסהערן און ער זאל אונז באפרייען נחמיה וועבערמאן ווייל ער פארשטייט דאך צו די צוריקגעבליבענע מיידלעך און צו די מיידלעך וואס זענען או טי די ווי לאנג ער זיצט דארטן אין דזשעיל נו וויאזוי איך מיין דאך נישטא קיין בעל מחנכים דאס איז סאקמער קאקמער יאקמער באקמער כ'וויל ענק זאגן כ'האב געהאט האט די וואך א גאנצע שמועס מיט די ערנסטע מחנכים, איך האב זיי געטענה'ט, איך כ'זעה נישט קיין שום ריזען פארוואס זאלן זיין מענטשען, זכרים, אין מיידעל קעמפס, און אין מיידעל סקולס, האבן זיי געטענה'ט, זעהסט דאך די רבי האט אריין געשטעלט דעם ר' בנימין הערש, זאג איך הער מיך אויס, לאמיר דיר זאגן, ווען אונזערע עלטערען זענען געקומען אויף אמעריקע, זענען זיי געקומען אזוי, אחד בעיר שניים במשפחה, קוים געבליבן איינער לעבן, און ווי אלט זענען זיי געווען וואס האט זיך אנגעהויבן די מלחמה, עס איז געווען אסאך וואס זענען געווען נישט מער ווי זיבן אכט ניין און צען און עלף יאר, און ווען האבן זיי געלערנט, האבן זיי קיינמאל נישט געלערנט קיין אידישקייט, זיי האבן נישט געוואוסט גארנישט פון אידישקייט, און אלל אוו א סאדען איז געפאלן אויף זיי אן עול אז זיי זענען געווארן א א טאטע מאמע, הע, און זענען געקומען אין אן ארץ נכריה, זענען געקומען דא אויף אמעריקע, זיי האבן קיין שפראך נישט געקענט, מיין מאמע עליה השלום דערציילט מיר אז זי האט געוואוינט אין די לאוער איסט סייד, איך בין געבוירן געווארן אויף ריווינגטאן סטריט, סאו מ'האט געוואוינט אין די לאוער איסט סייד, דערציילט מיר מיין מאמע אז נאך א מזל אז ס'האט זיך אזוי געפירט אז אין די לאוער איסט סייד האבן געוואוינט אלטע פרויען, וואס די אלטע פרויען זיי זענען שוין דא געבוירן אבער זיי האבן נאך געקענט אידיש. ווען נישט וואלט מען אונז געווען אלע פארלוירן זאגט מיר מיין מאמע, מיין מאמע האט געדארפט פארן צו ס'איז געווען דא די האספיטל אין די בראנקס, און מיין מאמע האט נישט געוויסט וויאזוי מען פארט אויף די בראנקס, איז געווען אן אלטע לעידי וואס האט געקענט אידיש, זי האט זיך געפרייט מען זעהט א נייעם דור פון אידן געקומען אויף די איסט סייד, פלעגט זי מיטפארן מיט מיין מאמע מיט די טרעין, זי איז געפארן האט זיך אפגעגעבן א גאנצן טאג, געפארן און צוריקגעקומען מיט אלעם, און ווען נישט דאס. וואלט מען דאך נישט געקענט צוריק בויען דאס אידישקייט. איז אז דער הייליגער רבי האט געזען אז מען דארף צוריק בויען מיידל סקולס אויכעט, האט ער געמוזט דארט האבן אפאטשיק אויף דעם אז קיין מענטש זאל זיך נישט לאזן שלאזן פון די אלע טיטשערס. איך ווייס נישט צו עטץ געדענקטס, אוי איך געדענק עס יא, אין באראם סטריט איז יעדן ערב ראש חודש פלעגן זיך די מלמדים צושטיצן די בערד. רביי הירש האט געהאט א גראע בארד אזוי ווי עס קומט ארויס פון א שאוער, און סתם אזוי ארום געגאנגען דא און דארטן יעדער האט זיך צוגעפיצט, דאס בערדל, יא דאס, און ס'איז געווען אנדערע מיני קליענטעל פון אלע עקן פון די וועלט, האט דער רבי געמוזט האבן א מענטש וואס ער זאל זיין דער וואס זאל זיך דארטן דרייען און טאקע נאכקוקן יעדע זאך, אבער היינט? היינט איז דא אזויפיל פרויען וואס זיי פאקן איין ר' בנימין הערש'ן פופציג מאל, זענען מער געלונגען פון אים, און זיי פארשטייען א מיידל מער פון אים, ער האט דאך נישט פארשטאנען צו א מיידל, ער האט פארשטאנען וואס דער רבי וויל, איז במילא איך האלט מען דארף זיי אלע ארויסנעמען פון דארטן. מען טאר נישט לאזן קיינעם, און איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב דאס פארגעהאלטן פאר משרד החינוך פאר אלע, און זיי האבן אלע געזאגט איך בין גערעכט, מען האט ארויסגעווארפן אלע, ווייל איך פלעג זיי זאגן אזוי, אויב דו גייסט אריינברענגען די זכרים אין א מיידל קעמפ, צו אין א מיידל סקול, לאמיר אריינברענגען נקבות ביי די בחורים אויך, לאמיר נעמען גוטע געלונגענע נקבות און זיי אריינשטעלן דארט, ווייסט ווי די ישיבות זענען, יעדער אין מאנרא צו דא צו דארט, זאל זיך דרייען אפאר מיידלעך, איך מיין איך זעה נישט דעם חילוק. עניוועי, מען הייבט שוין אן היינט צו פארשטיין אז ס'איז א גערעכטע טענה. איך זאג ענק נאכאמאל, מיר האט דערציילט א מיידל, זי האט מיך אפגעקאלט, זי האט געזאגט אז נחום קליין איז א חזר א מניוול וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן, ווען מען האט געריהערסט פאר א פלעי פלעגט ער אריינקומען פלעגט שרייען דיין קלייד איז צו קורץ האט דאך געמוזט ווייזן פארוואס ער איז דארט, טראג אויף די קלייד איז צו קורץ דאס איז צו קורץ, וואס האקסטו איר א טשייניק איר קלייד איז צו קורץ גיי ארויס זאגט זי מיר איר ווייסט וויפיל מאל ער האט אריינגעבאמפט אין מיינע דאדען? בסדר! ער האט עס אנגעכאפט קלוגערהייט, אזוי ס'זאל נישט זיין קענטיג. אבער ניין ניין ניין, דאס דאס איז, די גאנצע זאך מוז זיך ענדיגן. דאס איז שוין היינט מאדע. נישט דא קיין שום ריזן, ס'איז דא אזוי, און מ'זאל אריינשטעלן דארטן זכרים, ס'איז דא אזויפיל געלונגענע מענטשן. האט מען געכאפט איינעם שלמה הערצאג פון נייטרא, וואס נייטרא האט אים נישט געדארפט פאר חינוך, און זיי האבן אים ארויסגעדאמפט, האט אים סאקמער קאקמער אויפגעכאפט אז ער וועט זיין אונזער מחנך. און אזוי האט מען שוין אריין געשלעפט א וועבערמאן, מ'האט שוין אריין געשלעפט א יאגען פון מאנסי, עס גייט זיך אויפהערן. יעצט ס'איז דא א מנהל פון א בית ספר וואס הייסט נעלה, דאס איז א טעכנעלאגיע תיכון, תיכון דאס איז א נישט קיין היימישע, שרייבט ער זייער א שיינעם בריוו, שרייבט ער אזוי, ס'איז דא אסאך מאל וואס מ'טוט נעמען א יונגל וואס ער איז ווילד און מ'שיקט אים ארויס פון די קלאס וכדומה, און דאס יונגל האט נישט. נאר אפאר ברירות, אדער אז ער נעמט זיך מיט דארט באהאלטענערהייט א פאון וואס ער קען זיין קאנעקטעד מיט אלע שייגעץ שטיק, אדער ער האט א וועג ווי ער לויפט אוועק פון דארטן און ער כאפט זיך ארויס אין די גאס, זאגט ער, איך אלס מנהל זאג ענק, די גאס ווארט אויף אזאלעכע קינדער, די חזירים שטייען מיט צוויי הענט אפן זיי צו נעמען, און ער בעט יעדן מנהל ווען ער האט שוין געזען אז ס'נישט דא קיין שום אנדערע וועג נאר ארויסצואווארפן א קינד, דאס איז די. די די וואן און די אנלי וועי וואס מען קען טוהן מיט דעם קינד, זאגט ער דעמאלטס זאלסטו זוכן נאך א וועג, ס'איז זיכער דא נאך א וועג ווי מען קען עס טוהן אנדערש, בעט זייער זייער שטארק מען זאל נישט טוהן וואס מען טוט, ווייל מען פארלירט די קינדער, און ער איז שוין תיכון, ער איז שוין תיכון סקול, דאס מיינט נישט תלמוד תורה, דאס איז שוין פון מיט אלע גוי'אישע ווי מען זאגט פראגרעמס און מיט אלעם, זיי האלטן אז מען דארף זייער זייער קערפול זיין. יעצט איינער וויל מיך מעורר זיין אז ער קען אברהם יצחק מערמלשטיין און ממילא ער ווייסט אלעס ס'איז אפגעהיטן, איך וויל דיר עפעס זאגן, נישט דא קיין פלאץ וואס איז אפגעהיטן, דו זאגסט אז ס'קען נישט אריינקומען קיין פרעמדער אבער וואס איז מיט די וואס זענען דארט אינעווענדיג די זענען אלע צדיקים, מ'האט פינף זעקס הונדערט מענטשן אלע זענען לא טעמו טעם חטא, וואס זאגסט מיר די שטותים, איך טראסט קיינעם נישט, ווילסט עפעס וויסן, איך טראסט נישט אברהם יצחק מערמלשטיין אליין אויך נישט, קוק וואס איז מיט לעזער בערלאנד, ער איז געווען דער צדיק און דער קדוש און די גאנצע פארן אויף אומאן ווער ס'האט עס אויפגעארבעט איז א דאנק ר' לעזער בערלאנד, ווען נישט דער שייגעץ ר' לעזער בערלאנד וואלט עס קיינמאל נישט געווען, ער האט געהאט מיליאנען עט היז דיספאוזעל, ער האט דורך געבראכן די ווענט און די טויערן און ער האט געגעבן שוחד און מ'האט געמאכט פון אומאן א גאנצע זאך פון פארן, דאס איז לעזער בערלאנד, דער נואף, דער חזיר לעזער בערלאנד. סא וואס איז יעצט געשעהן אז קומט ארויס אז ער וואוינט מיט אשת איש? מיר האט געזאגט א פרוי, כ'האב איר געפרעגט אין ירושלים אויף רחוב חומה השלישית פאראיאר, שעמט אייך נישט איר זעהט אויס צו זיין א היימיש אשכנזישע פרוי ווי קומט איר דא צו די גאס צו לעזער בערלאנד, זאגט זי ווען איך בלוטיג קום איך צו לעזער, ביי לעזער בין איך וועלקאם עני טיים, מיין מאן וויל מיך נישט אנרירן, ביי לעזערן בין איך וועלקאם, אזוי האט זי געזאגט, ער זי האט עס געזאגט הויעך אין די גאס, האט זיך נישט געשעמט, איז בקיצור איז וויל איך דיר זאגן, איך. וואלט אברהם יצחק מערמעלשטיין אויך נישט געטראסט, איך טראסט קיינעם נישט, נישטא דעם מענטש וועם איך טראסט, איז למעשה אונז האמיר געזען אסאך זאכן וואס האט נישט געטויגט, ישראל מאיר גבאי איז א צדיק הדור האט געבויעט אלע קברים ביי תלמידי בעל שם, ווען נישט ער ואם לא הוא וואלט שוין נשתכח געווארן לאנג וואו דער בעל שם ליגט, ער איז געווען א נואף, איך בין אליין געשטאנען אמאל אינדערפרי אין רחוב פושקינא זעקס און פערציג, איז אראפגעקומען א פרוי שרייען זי איז איר מאן איז געווען א שיכור זי האט אים געגעט זי האט געהאט א יונג מיידל ביי זיך אינדערהיים זי איז געקומען שרייען צו אים שעמסט זיך נישט ביסט מיט מיר געשלאפן א גאנצע נאכט האסט מיר געגעבן צען גריבענע צו צען דאלער האט ער איר גראד ארויסגעגעבן נאך א פופציגער און געגעבן וואס זאגט מען די אלע שטותים קיינער איז נישט זיכער און נאכדעם ביז צום פארן און פונעם פארן און ס'קומט ביינאכט און ס'קומט אהער און מ'קומט אן מיט די באסעס, און מער קען ער קען נישט וואטשן אויף די אלע קינדער, דער חזיר איז קלוגער פון אים צען מאל, און נאר נאכדעם גייט מען צום רעבינ'ס ציון אויכעט, און מען שטופט זיך וואס די גארדס גייען מיט ביז צום רעבינ'ס ציון, איך בין דאך דארט געווען, איך האב דאך געזען וואס דארט גייט פאר, נאר זאג מיר די שטותים, איך הער וואס דו זאגסט און איך בין נישט מקבל איין ווארט, איך זאג נאכאמאל, פונקט אזא גרויסע מצוה ס'איז צו פארן צום רעבינ'ס ציון צו ר' נחמנ'ן, ספעשעלי ראש השנה, פונקט אזא גרויסע עבירה איז עס היינט. כ'ווייס א איד, כ'האב פאר אים געמאכט א מקווה, איז ער געפארן ערגעץ אינמיטן, איך ווייס אינמיטן ווינטער, פרעג איך אים וואס פארסטו? זאגט ער, כ'על דיר זאגן דעם אמת, כ'וויל פארן צום רעבינס ציון, איך פאר יעדעס יאר, אבער אזוי ווי דו הייסט, איך מיט מיין ווייב, מיט מיינע קינדער, מ'פארט א שיינע גרופע פון צוואנציג דרייסיג מענטשן, ראש השנה? אההה, ראש השנה דאס לאז איך פאר אן אנדערן. סאו יעצט הערטס יענעם אויס. לאמיר עס לייגן פאר א מינוט. הרב נחום, איר האט ארויפגעברענגט א נאמען רבי אברהם יצחק מערמעלשטיין, איך קען פערזענליך דער איד, און דער איד איז א באמת א איד א בעל מסירות נפש, און איך בין נאך קיינמאל נישט געווען ביי אים אין אומאן, באט איך האב א נאנטע חבר וואס ער גייט צו אים יעדעס יאר, און איך זאג אים וואס ער האט געטון אלס קינד מיט דעם אינגערמאן, די אינגערמאן האט נישט געהאלטן ביי גארנישט, נישט קיין שבת, גארנישט, ער האט אים געמאכט פאר א ערליכע פרומע אינגערמאן, א דאנק ברסלב. אבער אז ער רעדט וועגן זיין פלאץ אין אומאן, קודם כל וואס די אינגערמאן האט מיר געזאגט, ס'איז אין די גאנצע אינדרויסן פון געגנט פון יעדעם איינעם, ס'איז נישט ממש אין די טשולענט טאפ, און ער האט גארדס דארטן, קיינער קען נישט אריין גיין, איינער וואס איינער וואס ס'באלאנגט נישט צו זיין חבורה אדער איינער וואס האט זיך נישט איינגעשריבען פאר ראש השנה פארן קומען קען נישט אריין טרעטן אין זיין בית מדרש, ער האט דארטן א זעקס זיבן טאווערן דארטן, אײַנגײן אין האָלילענד דעד שטאַט צום דרױסן, כ'מײן, איך מײן, אַז זײַן פּלאַץ איז זײער אַ אָפּגעהיטענער פּלאַץ. איך געדענק אַ מאָל, װען בערל קרעמער מיט אים האָבן זיך געװאָלט משתלט זײַן אױפֿן ציון, זענען דאָרט געזעסן װאָכן און חדשים, אָפּגעפּוסטעװעט און אױסגעטיפּלט װיאַזױ מ'װעט יענעם איבערקערן און מאַכן, אַז נישט די װעד עולמי זאָל זײַן באַלעבאָס. און יעצט זענען זײ געװאָרן אַלע צדיקים, אַלץ פּוסטע לײדיק־גײערס, יעדער האָט געזוכט װי מ'װעט מאַכן דעם דאָלער אין אומאַן.